דף ג עמוד א', סייעתא דשמיא, פיר שורות פון אויבן, שטייט אין די משנה אז רבי אליעזר זאגט אז ביז ווען קען מען ליינען קרישמע, מען קען ליינען קרישמע עד סוף אשמורה ראשונה, ביז די ערשטע, ביז די ערשטע, ביז ס'ענדיגט זיך די ערשטע אשמורה, וואס איז אימפלייד פון די ווערטער פון רבי אליעזר איז אז די נאכט איז צוטיילט צווישן פארשידענע משמורות, און איך זאג דיר אז נאך אשמורה ראשונה ביז דעמאלטס קען מען ליינען קרישמע, פרעגט די גמרא, מאי קסבר ר' אליעזר, וואס לערנט ר' אליעזר, אי קסבר שלש משמורות הוה הלילה, ווי רש"י ברענגט, איז דא ווייטער א ברייתא וואס די ברייתא ברענגט א מחלוקת צי די נאכט איז צוטיילט אין דריי משמורות וואס דאס וועט מיינען אז יעדע משמורה וועט זיין פיר שעה, אדער אז די נאכט איז צוטיילט אין פיר משמורות וואס יעדע משמורה וועט זיין דריי שעה ווייל די נאכט איז צוועלף שעה אי קסבר שלש משמרות הוה הלילה, אויב לערנט ר' לעזער אז די נאכט איז צוטיילט אין דריי משמרות לימא עד ארבע שעות זאל ער זאגן אז מ'קען ליינען קרישמע עד ארבע שעות ואי קסבר ארבע משמרות הוה הלילה, אויב לערנט ער אז. די נאכט איז צעטיילט אין פיר משמורות, לימא עד שלש שעות זאל ער זאגן אז מען קען ליינען קריאת שמע ביז דריי שעה ווי רש"י איז מסביר, רעד קלאר, דו ווילסט דאך געבן פאר א מענטש א זייגער ביז ווען ער קען ליינען קריאת שמע, געבסט אים רמזים אז עד אשמורה ראשונה, דשאסט געב אים א זייגער ביז ווען ער קען ליינען קריאת שמע. וואס די גמרא גייט ענטפערן איז אז די סימן וואס רבי לעזער גיבט איז פונקט אזוי קלאר ווי ווען איך זאג דיר ווען דריי שעה ווייל דאס איז א סימן וואס איך קען עס גיין נאכקוקן ס'איז די גמרא גייט געבן זייער קלארע סימנים וואס וואס שפילט זיך אפ אויף די וועלט אין די אין די זמן צווישן איין אשמורה און נאך אשמורה און נאך אשמורה וואס מיינט אז דו וועסט וויסן ווען דו ביז ווען דו קענסט ליינען קרישמע. לעולם קסבר בעצם לערנט רבי לעזער שלש משמורות דאס קען מען נישט זאגן קלאר נו דאס איז ממש א דאס נאך אין א געוויסן ס'איז נאך א קלארערע סימן ס'איז ממש ווי א וועקער זייגער מיר זען חמור נוער יא חמור נוער מיינט אז אז ווען די אייזל בילט ווייסט דו אז אז אז אז יעצט איז געטוישט משמורת לעולם קסבר שלש משמורות הוה הלילה, רבי לעזער לערנט אז די נאכט איז צוטיילט אין דריי, וקמשמע לן דאיכא משמורות ברקיע, עס איז נישט נאר דא משמורות ברקיע וואס מיינט ווען די מלאכים טוישן זיך צו זינגען שירה, נאר ואיכא משמורות בארעא עס איז אויך דא משמורות אויף די וועלט ווען זאכן שפילן זיך אפ ווען ס'טוישט זיך פון איין משמורה צום צווייטן דתניא אונז האבן געלערנט א ברייתא. דא גייען מיר טאקע האבן א ברייתא וואס זאגט קלאר אז רבי לעזער אומר רבי לעזער זאגט שלש משמרות הווי הלילה די נאכט איז צוטיילט אין דריי משמרות ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי דער אייבערשטער שרייט ווי א לייב אריה שואג מי לא יירא ס'פארשטייט זיך ס'איז א משל די שאגת אריה איז איז א שטארקע געשריי מיר באלד זעהן אין די גמרא וואס די שאגה וואס שרייט דער אייבערשטער שנאמר פון ווי ווייס איך אז דער אייבערשטער שרייט ס'דא א פסוק אין ירמיה ווען ירמיה זאגט נבואה אז ס'גייט קומען די חורבן בית המקדש זאגט ער השם ממרום ישאג וממעון קדשו יתן קולו שאוג ישאג על נוהו האסטו דריי מאל דעם לשון ישאג דעם לשון שאג אין דעם פסוק און דא איז מרומז אז דער אייבערשטער שרייט דריי מאל וסימן לדבר יעצט קומט מען צו צו די סימנים ווען ס'טוישט זיך די משמורות איז משמורה ראשונה ביים ערשטן משמורת חמור נוער דער אייזל ברומט, שנייה ביי דער צווייטער משמורת כלבים צועקים, די כלבים בילן, שלישית ביי דער דריטער משמורת תינוק יונק משדי אמו, דער תינוק וועקט זיך אויף און ער וויינט, און די מאמע געבט אים צו עסן, און וועגן דעם, אזוי לערנט די צלח, איז ואשה מספרת עם בעלה, דער מאן וואס הערט אז דער קינד וויינט, וועקט זיך אויף, און ווי רש"י זאגט, השוכבים יחד, מענטשן וואס שלאפן צוזאמען, איז מספרים זה עם זה, הייבן אן שמועסן איינער מיט'ן צווייטן. די גמרא גייט יעצט צונעמען אביסל די סימנים ווען גענוי שפילט זיך עס אפ, מאי קא חשיב רבי אליעזר? וואס האט רבי אליעזר דא אויסגערעכנט ווען ער רעדט פון שלש משמורות און ער געט די סימנים פון ווען רעדט זיך דאס? אי תחילת משמורות קא חשיב, אויב האט ער אויסגערעכנט די אנהייב פון די משמורות און דעמאלטס געשען די דריי סימנים וואס איך האב דא געגעבן, תחילת משמורה ראשונה סימנא למה לי, וואס דארפסטו מיר א סימן און זאגן אז חמור נוער, איך האב פאר דיר א בעסערע סימן, מיין סימן איז אז ס'איז געווארן נאכט, אי סוף משמורות קא חשיב, אויב רעכנט ער אויס די סוף, סוף משמורה אחרונה למה לי, וואס דארף איך א סימן ווען ס'ענדיגט זיך די לעצטע משמרת, סימנא יממא הוא, אז ס'איז געווארן טאג, וואס פעלט עס אויס? ענפערט די גמרא, אלא חשיב סוף משמורה ראשונה, וואס דעמאלטס דארף איך יא א סימן, פיר שעה אריין אין די נאכט. ותחילת משמורה אחרונה דאס איז פיר שעה פאר ס'ווערט טאג און דאס וועט זיין דער לעצטער סימן ואמצעית דאמצעיתא פאר אריין אינדערמיט וואס דאס גייט אויסקומען לכאורה ביי חצות אינמיטן פון די מיטלסטע אשמורה סאו דאס איז זעקס שעה אריין יא ווען יעדע אשמורה איז פיר סאו א האלב פון די מיטלסטע אשמורה מיינט אז ס'געט מיר נאך צוויי שעה האב איך זעקס דאס איז ביי חצות ס'איז אביסל א אינטערעסאנטע תירוץ, און די גמרא גייט שוין אויפקומען מיט א צווייטע תירוץ, ווייל לויט דעם חשבון קומט אויס אז דאס וואס איך זאג דיר אישה מספרת עם בעלה איז פיר שעה פארן עלות. יא, איך רעד דאך תחילת משמורה ראשונה. צו זאגן אז דעמאלטס הייבן שוין אן מענטשן אויפצושטיין און מען הייבט אן שמועסן איז אביסל א דוחק. ואיבעית אימא ענטפערט די גמרא נאך א תירוץ. כולהו סוף משמורות קא חשיב, בעצם רעכן איך אויס די סוף פון אלע משמורות, וכי תימא אחרונה לא צריך, ווי די גמרא האט גע'טענה'ט אז ס'ווערט דאך טאג דארף איך נישט קיין סימן, למאי נפקא מינה, ס'איז יא דא א סיבה פארוואס איך דארף דיר געבן א פאקטישע סימן, א וועקער זייגער, למיקרי קריאת שמע, למאן דגני בבית אפל, אז א מענטש וואס שלאפט אין א טונקעלע הויז און די זון שיינט נישט אריין, ער שלאפט אין א צימער אן קיין פענסטערס. און לא ידע זמן קרישמע אימת ער ווייסט נישט ווען ס'איז זמן קרישמע און ער האט נישט די די פענסטער ער האט נישט די יממא הוא ער האט נישט די ליכטיגקייט פון די זון וואס זאל אים זאגן אז ס'ווערט יעצט טאג איז כיוון דאשה מספרת אויערן האט ער כיוון דאשה מספרת עם בעלה ותינוק יונק משדי אמו ליקום וליקרי קען ער אויפשטיין און גיין ליין קרישמע תוס' פרעגט אוודאי די הלכה אין די משנה אז מען קען נישט ליינען קרישמע ממש ביים עלות, און זיכער נישט לויט רבי לעזער, רבי לעזער אליין זאגט אין די משנה עד שיכיר בין תכלת לכרתי אז ס'דארף זיין גענוג קלאר אז א מענטש זאל קענען מבחין זיין צווישן צוויי דקות'דיגע קאלירן, בלוי און גרין, די פשט איז אז ס'דארף שוין זיין א געוויסע ליכטיגקייט, ס'דארף שוין משיכיר ווערן צו רופן עס, סאו וואס איז פשט אז רבי לעזער זאל דא זאגן א סימן אז מ'קען ליינען קרישמע ביים עלות, און תוס' זאגט אז אוודאי מיינט עס נישט אז מ'קען ליינען קרישמע ביים עלות, מיינט אז די מענטש קען אויפשטיין, ויזמין עצמו, ער וועט גיין הכנות, ער וועט זיך וואשן די הענט, און ביי די טיים ס'וועט ווערן משיכיר דעמאלטס וועט ער גיין ליינען קרישמע. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער. דא גייען מיר אביסל קלאר הערן וואס איז די וואס איז די שאגה, דער אייבערשטער שרייט, וואס שרייט דער אייבערשטער, אמר רב יצחק בר שמואל משמיה דרב, ג' משמרות הוי הלילה, די נאכט איז צוטיילט אין דריי משמרות, וכל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי ואומר און וואס זאגט ער? אוי לבנים וויי איז פאר די קינדער שבעונותיהם די ווארט בעונותיהם האט די צענזור צוגעלייגט צוליב זייער זינד החרבתי את ביתי האב איך חרוב געמאכט מיין בית המקדש ושרפתי את היכלי והגליתים לבין אומות העולם די אידן האבן געדארפט גיין אין גלות דער אייבערשטער קלאגט אויף גלות ישראל תניא גמרא גייט יעצט ברענגען א ברייתא וואס דערציילט א אינטערעסאנטע מעשה וואס האט א שייכות מיט די שאגה פונעם אייבערשטן תניא זיי האבן געלערנט אין א ברייתא, אמר רבי יוסי האט רבי יוסי געזאגט פעם אחת הייתי מהלך בדרך, איך בין געגאנגען אין וועג, ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים, איך בין אריינגעגאנגען אין א חורבה אין א איינגעפאלנע הויז, א וועיקענט הויז, א הויז וואס איז ליידיג, להתפלל, ער איז געווען אונטערוועגנס און ער האט געוואלט דאווענען און געזוכט א מקום ווי ער קען דאווענען איז ער אריין אין די חורבה, בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח, שמר לי טייטש רשי מיינט אז ער האט געווארט. אזוי א לשון פון ואביו שמר את הדבר. ער האט מיך געווארט, אליהו הנביא האט געדולדיג אויסגעווארט ביז דער צדיק רבי יוסי ענדיגט דאווענען, עד שסיימתי תפילתי, לאחר שסיימתי תפילתי אמר לי האט ער מיר געזאגט שלום עליך רבי, אמרתי לו שלום עליך רבי ומורי, ואמר לי בני מפני מה נכנסת לחורבה זו פארוואס ביסטו אריין, ס'איז נישט קיין פלאץ ווי מענטשן דרייען זיך, אמרתי לו האב איך אים געענפערט להתפלל זיך צו שטעלן דאווענען, ואמר לי. האט אליהו הנביא צוריק געטענהט היה לך להתפלל בדרך וואלסט געדארפט בלייבן דאווענען אונטערוועגנס ואמרתי לו מתיירא הייתי שמא יפסיקו בי עוברי דרכים ס'איז דא א פארקער ס'איז דא א טרעפיק און כ'האב מורא געהאט כ'וועל נישט קענען מכוון זיין שמונה עשרה דארף מען קענען מכוון זיין בין איך אריין אין א אפגעזונדערט ארט ווי כ'זאל קענען דאווענען מיט כוונה ואמר לי האט מיך אליהו הנביא געזאגט אז כ'פארשטיי דיין קאנסערן אז דו קענסט נישט דאווענען היה לך להתפלל תפילה קצרה, וואלסט געדארפט דאווענען א תפילה קצרה, דאס איז א די תפילה פון הביננו, סיי רש"י סיי תוס' לערנען, הגם אין שפעטערע בלעטער וועט מען זען אז תפילה קצרה מיינט עפעס אנדערש, אבער אין אונזער פאל מיינט עס הביננו. וואס איז די תפילה פון הביננו? דאס איז די ערשטע דריי ברכות פון. ביז אתה קדוש און נאך די לעצטע דריי ברכות פון מודים און אינמיטן איז דא א תפילה וואס איז א קאמבאו סא ס'איז אין קורצן וואס סליחה ראה נא בענינו סאיז אזעלכע איין ווארט פון יעדע פון יעדע פון די ברכות. קענסט נישט דאווענען גאנץ שמונה עשרה ווייל אמאל עמיצער וועט דיך מפסיק זיין א קורצע שמונה עשרה קענסטו יא דאווענען. זיבן ברכות. באותה שעה האט רבי יוסי ווייטער פארציילט, באותה שעה למדתי ממנו האב איך געלערנט פון אליהו הנביא שלושה דברים, למדתי שאין נכנסין לחרבה, פיריעד, א מענטש טאר נישט אריינגיין אין א חרבה, און אזוי אויך דער רמב"ם זאגט אלע אנדערע סארט מקום סכנות, א מענטש טאר נישט גיין לעבן א וואנט וואס שטייט שיף, אדער א ברידזש, א גשר רעוע רופט עס דער רמב"ם, א בריק וואס שאקלט זיך, און אפשר טאר מען נישט גיין אין א לאנד וואס איז אין א מלחמה, פון א מקום סכנה דארף א מענטש שטיין ווייט. ולמדתי שמתפללין בדרך, די צווייטע זאך וואס איך האב געלערנט, אז אפילו איך האב זייער א גוטע תירוץ פארוואס איך וויל אריינגיין אינעם חורבה ווייל איך וויל דאווענען, האב איך נאך אלץ נישט קיין רעכט און איך דארף מיך שטעלן דאווענען אינעם אויפן וועג ענדערש ווי אריינגיין אין א חורבה. ולמדתי איך האב אויך געלערנט שהמתפלל בדרך, מתפלל תפילה קצרה אז דער קאנסערן אז די עוברי דרכים וועלן דיך שטערן פונעם דאווענען איז א ריכטיגע קאנסערן און חז"ל זענען דיך מתיר צו דאווענען א קורצערע תפילה זאלסט קענען דאווענען בכוונה. פארציילט רבי יוסי ווייטער ואמר לי, האט מיך אליהו הנביא געזאגט, בני מיין קינד מה קול שמעת בחורבה זו וואסערע קול האסטו געהערט? ואמרתי לו האב איך אים געזאגט שמעתי בת קול, איך האב געהערט א בת קול, תוס' זאגט אין סנהדרין אז אפילו אין די צייטן נאכדעם וואס עס איז שוין בטל געווארן נבואה, איז אבער געווען גדולי חכמי ישראל וואס האבן זיך משתמש געווען בבת קול, זיי האבן געקענט הערן זאכן. שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, איך האב געהערט א בת קול וואס וויינט און קלאגט ווי א טויב, ואומרת, און ס'זאגט אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות. ואמר לי האט מיך אליהו הנביא געזאגט חייך איך שווער וחיי ראשך לא שעה זו בלבד אומרת כך נישט בלויז יעצט קלאגט די שכינה די געוויין אלא בכל יום ויום שלש פעמים אומרת כך דאס שטימט מיט די שלש פעמים וואס אונז האבן געהאט אויבן אז די אז די שאגה פונעם אייבערשטן פאסירט דריי מאל א טאג לא זו בלבד זאגט ער אלא בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות אידן קומען אריין אין בית מדרש און אין בתי תפילה אין בית מדרש זאגט מען אין אין בית אין בית הכנסת זאגט מען קדיש ווען נאכן לערנען, דאס מיינט בתי כנסת און בתי מדרשות, ביים דאווענען און ביים לערנען, ועונין און זיי זאגן יהא שמיה הגדול מבורך, תוס' זאגט אז די נוסח פון קדיש האט מען קודם מתקן געווען בלשון קודש, נאר ס'איז געווען א פראבלעם מיט עם הארצים וואס זיי פלעגן קומען צום שיעור און נאכדעם האט מען געזאגט קדיש, זיי האבן נישט פארשטאנען וואס מען רעדט, האט מען עס געטוישט אויף אראמיש יהא שמיה רבא מברך, וואס אונז זאג מיר וואס איז א שפראך וואס די עם הארצים האבן געקענט. הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו די אייבערשטער כביכול שאקלט מיטן קאפ ואומר און ער זאגט אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו וואויל איז פארן קעניג וואס מען לויבט אים אין זיין הויז אין זיין בית המקדש אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך מה לו לאב שהגלה את בניו ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם ווי שיין וואלט געווען ווען מען לויבט מיך ווען איך בין אין בית המקדש וויי פארן טאטן וואס זיינע קינדער זענען פארטריבן געווארן, און וויי פאר די קינדער וואס שגלו מעל שלחן אביהם, פארוואס ווערט עס אנגערופן שלחן אביהם, ווייל ווען ס'איז געווען א בית המקדש איז משולחן גבוה קא זכו, אידן האבן געגעסן כביכול פון די מזבח, זיי האבן געגעסן פונעם אייבערשטנ'ס טיש. א נייע גמרא, אונז האמיר געהאט. הלכה אז א מענטש טאר נישט אריין גיין אין א חורבה, אונז האבן אויסגעשמועסט בעיקר די טעם ווייל א מענטש לייגט זיך אריין אין א סכנה, די גמרא גייט זאגן דריי סיבות פארוואס א מענטש טאר נישט אריין גיין אין א חורבה, תנו רבנן די רבנן האבן געלערנט מפני שלשה דברים אין נכנסין לחורבה, ס'איז דא דריי סיבות פארוואס א מענטש טאר נישט אריין גיין אין א חורבה, איינס איז מפני החשד, א פלאץ ווי ס'דרייען זיך נישט קיין מענטשן, א נאכגעלאזט פלאץ, איז אלץ דא א חשד, אפשר ווארט אים דארט אפ שמא זונה מוכנת לו, טייטשט רש"י. מפני המפולת איז פשוט ווייל כ'האב מורא ס'וועט איינפאלן מילא לייג איך מיך אריין אין א סכנה און די דריטע פראבלעם איז מפני המזיקין ווייטער אין א ליידיגע פלאץ האב איך אלץ מורא אז מזיקין שדים קענען זיך דרייען און די גמרא גייט יעצט אויסשמועסן וואס דארף איך די דריי טעמים געב מיך איין טעם און איך ווייס אז מ'טאר נישט און איך בין א איד איך פאלג דעם שלחן ערוך און געגאנגען ווייטער וואס געסטו מיר דריי טעמים די תירוץ איז וואס ס'דא געוויסע פעלער וואס נאר איינס פון די דריי טעמים זענען נוגע און די אנדערע טעמים פאלן אוועק און זאלסט וויסן זאלסט נישט אריינגיין אין א חורבה אפילו ווען ס'איז נאר שייך די איין טעם, מפני החשד, האבן מיר געהאט אז מ'טאר נישט אריינגיין צוליב א חשד, ותיפוק ליה משום מפולת, וואס דארפסטו צוקומען צו די טעם פון חשד, האסט דאך שוין געזאגט אז איך טאר נישט אריינגיין משום מפולת ווייל ס'איז א סכנה כ'האב מורא ס'וועט איינפאלן, ענטפערט די גמרא בחדתי ווי רש"י איז מסביר, בחדתי מיינט אז מ'רעדט דא פון א גוטע בנין, און ס'האט זיך געמאכט איין פלאר איין וואנט איז איינגעפאלן, איך ווייס, איך בין א ארקיטעקט, איך ווייס אז אלע דריי אנדערע ווענט,

דארף איך דאך שוין נישט צוקומען צו די פראבלעם פון חשד, ענטפערט די גמרא בתרי מ'רעדט ווען צוויי מענטשן וואקן צוזאמען אריין, וואס דעמאלטס פאלט אוועק די פראבלעם פון מזיקים, ווייל די מזיקים האבן מורא פון צוויי, און דעמאלטס איז נאכאלץ דא די פראבלעם פון חשד, פרעגט די גמרא אי בתרי חשד נמי ליכא, צוויי מענטשן צוזאמען איז אלץ דא די הלכה אז ס'נישט דא קיין איסור ייחוד, אז ס'נישט דא קיין איסור ייחוד פאלט דאך אוועק די פראבלעם פון חשד. ממילא עפלייט נישט די פראבלעם אויך נישט, ענטפערט די גמרא, בתרי ופריצי, מ'רעדט פון צוויי, אבער פריצי זיי זענען פרוצים, פרוצים בעריות, וואס ביי אזא פאל איז יא נאך אלץ דא די חשד, און מיט דעם זאג איך דיר אפילו איך האב נישט קיין פראבלעם פון מפולת ווייל ס'איז שטארק, ס'איז חדתי. איך האב נישט קיין פראבלעם פון מזיקין ווייל אונז זעמער צוויי זאלסטו נאכאלץ נישט אריינגיין וועגן חשד אלע פרעגן אז זאגסט די רעדסט דא פון א מענטש וואס איז זאגסט איז איז פריצי מ'רעדט דא פון צוויי צוויי שוואכע שוואכע מענטשן און די זאגסט אסר'סט אים יעצט אריין גיין מיט א חשד ער האט נישט מורא נישט פון די עבירה נישט פון די חשד זיכער נישט און און ער פאלגט נישט וואס מען הייסט אים אויך נישט. די תירוץ איז איז דא וואס לערנען אז א פריצי מיינט נישט ממש א מענטש וואס וואס איז אן אויסווארף, א פריצי קען מיינען א מענטש וואס ער ווייסט ביי זיך אז ער האט א שוואכקייט צו די זאך און מען זאגט אים לייג דיך נישט אריין אין קיין פראבלעמען וועט ער פאלגן אבער ער דארף טאקע וויסן אז ער זאל נישט גיין צו קיין פלעצער וואס קענען ברענגען נישט גוטע זאכן האבן מיר געהאט נאך א טעם מפני המפולת תיפוק ליה משום חשד וואס דארפסטו צוקומען צו די סכנה ווען כ'האב די פראבלעם פון חשד און מזיקין ענטפערט די גמרא בתרי וכשרי מען רעדט פון צוויי ערליכע מענטשן חשד פאלט אוועק זיי זענען ערליך די פראבלעם פון מזיקין פאלט אוועק ווייל ס'איז צוויי

אי בתרי וכשרי, און מען רעדט פון צוויי און זיי זענען וואוילע מענטשן, נישט דא די און נישט דא די חשד, בלייב איך נאר מיט די פראבלעם פון מזיקין, פרעגט די גמרא אי בתרי מזיקין נמי ליכא, האסט אויבן געזאגט אז די רגע וואס איך רעד פון צוויי מענטשן לויפן די מזיקין אוועק, איז די תירוץ איז, ענטפערט די גמרא במקומן חיישינן. פשט איז אזוי א פלאץ וואס די מזיקין דרייען זיך נישט דארט געווענליך, אז זיי זעען צוויי מענטשן גייען זיי נישט יעצט אנקומען דארט און אנהייבן טשעפענען, אבער א פלאץ ווי זיי זענען היימיש, ס'איז זייער פלאץ, למשל א מקומות וואס מען ווייסט אז זיי זענען דארט, אוודאי גייט דאך צוויי מענטשן נישט העלפן. ואיבעית אימא, ענטפערט די גמרא א אינטערעסאנטע תירוץ. לעולם בחד, מ'רעדט דא פון איין מענטש, ובחורבה חדתי, א נייע חורבה וואס האט נישט די פראבלעם פון מפּולת, דקאי בדברא וואָס שטייט אין פעלד, און אין פעלד מיינט מחוץ לעיר, און איינמאָל ס'שטייט אין פעלד נעמט עס אַוועק די פּראָבלעם פון חשד, דהתם משום חשד ליכא, איז קיין פּראָבלעם פון חשד איז נישט דאָ, דהא אשה בדברא לא שכיחא, ס'איז נישט געווען די סדר אַ מאָל פון אַ פרוי זאָל זיך דרייען אין אין אין קאמערשל געגנטער, אין פעלדער, אין וועלדער, אין פלעצער וואו א מענטש קומט נישט געווענליך, אבער משום מזיקין איכא, די רגע מ'רעדט נאר פון איין מענטש איז משום מזיקין איכא, וועגן דעם דארף איך האבן די אלע דריי טעמים, ביז דא עמיר לערנען היינט, בסייעתא דשמיא.